יוד שבט כ אב דער רבי וואוד מעיק א סיום באט כ ד טבת אלסא ווען הי וואוד פארברענגן. איווען בעפאר די קבלת הנשיאות כ ד טבת תשי ד איז א לאנג שיחה אויף סיום הש ס כולו סוף נדה אין יוד ב דער וואס דער וואס א סיום דער רבי מעיקס א ווערי אינטרעסטינג יוניק סיום א סיום אויף די סידור אויף די אלטע רבי.

סאו ווי האב א יסוד פון די פון די חינוך און אלסא פון מפרשים און פוסקים דעט די איידיע אויף ספירת העומר פרעפערעישן פאר שבועות דער תוכן וענין הנל דיס וואט ווי דזשאסט לערנט דעט די דעט ספירת העומר איז א פרעפערעישן פאר שבועות איז אויך נוגע להלכה ווי קוד סי דעט אין הלכה ווי קוד סי דעט איטס א פרעפערעישן פאר שבועות ווער דו ווי סי איט רבי סעס געשמאק ווי עס ברענגט זיך אין הנל בכמה פוסקים עטס בראט דאן אין סאם פוסקים אלס איינער פון די טעמים וואס מען מאכט נישט קיין שהחיינו אויף ספירת העומר רבונו של עולם ווי מעיק א שהחיינו סוכות ווי מעיק א שהחיינו ראש השנה שבועות וויי דאנט ווי מעיק א שהחיינו די פירסט נייט אוו ספירה עטס א בא מזמן לזמן anything דעט קאמס מזמן לזמן יו העוו טו מעיק שהחיינו האו קאם ווי דאנט מעיק שהחיינו וועל די ריזן איז דעט ווי לערנט בעפאר because it's just a preparation of שבועות can't make a shehecheyanu make a shehecheyanu on the actual thing

בזמן הבית פאר שור און אויך בזמן הזה לויט די דעות וואס יעצט איז דאס מדאורייתא אדער מדרבנן זכר למקדש דערס אפיניענס דעט טודעי איז ספירת העומר סאם פיפל זעי דאורייתא סאם זעי מדרבנן איטס זכר למקדש באט עטס דרבנן סאו איט מינס דעט יו מעיק א מצוה עס א מצוה עוורי נייט מען מאכט אויף איר א ברכה נאט אנלי עס א מצוה עס א מצוה יו מעיק א ברכה און נאך מער יעדן טאג נאט מעיק וואן ברכה די פירסט נייט און יוצא אלל פארטי ניין דעיס ביז אז דורך ספירת העומר וואס א מצוה על כל אחד ואחד מישראל דיס וואט יו זשאסט סעד היר איט איז א מצוה על כל אחד ואחד מישראל וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד איטס נאט סאמטינג דעט ווי קאונט אין שול די חזן קאונטס אר בית דין קאונטס איטש און עוורי וואן העז א מצוה טו קאונט טרו איטש און עוורי וואן איז קאונטינג וואט העפנס ווערט אויפגעטון אז ביום החמישים לעומר איז חג השבועות סאו ווי סי היר ווערי אינטרעסטינג לכאורה

בי טעסטעד אן סאמטינג איטס נאט איט וואס נאט פרי פאר אלל וואס עווריטינג וואס ארגענייזד און דער אלטער רבי בכלל וואס ארגענייזד אין עווריטינג בפרט ווען איט קאמס צו סדר תפילה וואס תוכנו איז סדר תפילות מכל השנה איז מובן דער אלטער רבי ראוט אן די אוטסייד אויף די סידור איט סעס סדר תפילות מכל השנה באט איט דאזנט סעי סידור סדר, אורדער. די אורדער איז אלסא מינס סאמטינג. איז מובן אז דער סדר אין דעם איז בתכלית הדיוק. עס ווערי בדיוק בתכלית. הועווער העס די טיים שוד לערן די פוטנאוט נומבער טען, אז דער צמח צדק און די רבי נשמתו עדן ווער ווערי קערפול אין די סידור נאט טו בי משנה עניטינג וואט די אלטע רבי ראוט. ענד פוטנאוט אילעווען ווי גאנא לערן, במיוחד על מה שאמר הצמח צדק, קוואטעישן פון די צמח צדק, היו לפניו שישים סידורים מנוסחאות שונות ומכולם בירר וליבן את הנוסחא שבסידור שלו, דער אלטער רבי האט סיקסטי סידורים, סיקסטי נוסחאות, און הי קאמביינד, הי טשוז, און הי מעיד וואן אוו דעם. סאו איי סי דעט איטס ווערי ווערי פריסייז און ווערי קערפול. דער דיוק אין דעם סדר איז נאכמער מודגש נאו ווי גאנע סי דעט דעט אנאדער ריזן דעט איטס ווערי ווערי פריסייז, ווען מען פארגלייכט דאס מיטן סדר אין סידור האריזל, איים גאנע קאמפער איט טו די סידור האריזל, די אלטע רבי קאלס איט

פשוט געשמאק. בפשטות יש לבאר דעם טעם וואס דער אלטער רבי האט משנה געווען בסידורו, פון דעם סדר בסידור אריזל, ווי א ווערי סימפל ענסער, ווייל דעם אלטן רבינ'ס סידור איז כידוע א שווה לכל נפש, נישט ווי סידור אריזל וואס איז פאר יחידי סגולה, סידור אריזל איז מעיד פאר סעפרעט ספעשל פיפל, איטס נאט א איזי טינג טו טו דאווען די סידור אריזל, יו העוו טו בי א פייעס פערסאן, יו העוו טו בי א לערנעד פערסאן, קבלה און חסידות, טו בי עיבל, דער אלטער רבי מעיד די נוסח עקארדינג טו די אריזל, באט די כוונות ען אל דיס טינגס הי טוק אוט וואס איז פאר יחידי סגולה ווי ס'איז אויך ידוע אז מטעם זה האט דער אלטער רבי אין זיין סידור נישט אריינגעשטעלט די אלע כוונות פון אריזל סאו הי דידנט פוט איט דערפאר נאו וויל אנדערסטענד וויי די אלטער רבי פוט ספירה ביי די ענד נאט עס די אריזל וויי דערפאר איז דער סדר אין סידור אדמור הזקן תדיר קודם שאינו תדיר דער איז א כלל אין הלכה ווען דער איז א תדיר סאמטינג דעט איטס אלוועיס סאמטינג דעט איטס נאט אלוועיס

איז מובן, איי מאסט קאם טו א קאנקלוזשן, אז אויך דער סדר אין סידור איז נישט נאר בהתאם צו פשטות הענינים, איט דאזענט מעיק סענס איף ווי גאו אויף פשטות הענינים, ביקאויז אוו די קראנאלאדזשיקל סדר דעטס וויי איטס ספירה איז ביי די ענד, נאר על פי תוכן, די רבי אנדערליינס על פי תוכן הענין, ווי ס'איז על פי נגלה, און מיט זייער תוכן בפנימיות הענינים, ווי גאנע פיינד אוט על פי נגלה, און על פי פנימיות הענינים, די קאנעקשן וויי די אלטע רבי פוט ספירה ביי די ענד אוו די סידור, ועל פי זה יש לומר.

אר דעי אר פארעלעל דעי אר די סעים עקזעקט טינג לכאורה ווי דאנט סי עניטינג דעט איז אה קאמפערסאן יעס ממש קאמפערסאן יא אקעי אות גימל די מצוה פון תפילה איז ווי דער רמבם זאגט דער רמבם זאגט אין אין הלכות תפילה מצוות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם איטס א מצוות עשה טו דאווען עווערי דעי, ביקאויז איט סעז ועבדתם את השם אלוקיכם, מפי השמועה למדו, שעבודה זו היא תפילה, שנאמר ולעבדו בכל, וואט איז דיס עבודה בכל לבבכם? די גמרא איז עסקינג א קוועשן, איזו היא עבודה שבלב? איי נאו איי קוד סערוו די אייבישטער וויט פוטינג אן תפילין, גיווינג צדקה, באט האו קוד איי סערוו די אייבישטער וויט לבבכם? וואס מיינט ולעבדו בכל לבבכם? איזו היא עבודה שבלב? סאו די גמרא סעז, זו תפילה. במקום אחר, אין אין די אין די העדינג אין די העדינג אוו הלכות תפילה, דער רמבם איז יו נאו לייק א סאמעישן ווען יו ווען יו רייט די העדינג אוו הלכות תפילה וואט דאז איט סעי, דער רמבם וואט דיד הי סעי לעבוד את השם בכל יום בתפילה. איינע פון די ביאורים על פי נגלה אויף דעם וואס תפילה איז א ענין פון עבודה, עבודה שבלב, וואן אוו די עקספלענעישאנס אין נגלה וויי איז איט קאלד עבודה שבלב דאווענינג קען מען ארויסלערנען פון לשון רמבם גופא, איי דאנט האב טו לוק טו פאר, איים גאנא לערן אין די רמבם איטסעלף, איים גאנא איים גאנא פיינד איט אין הלכות תפילה, וואט דאז איט סעי, חיוב מצוה זו כך כך הוא, איט גיווס יו עקספלענעישאן עקזעקטלי וואט די איידיע אוו דאווענינג איז, שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם, ווי העוו טו סטארט וויט פרייזינג די אייבישטער הללוקות, דען הי קאמס צו שמונה עשרה סטארטינג רופא חולים מברך השנים און אל די ברכות דעט ווי אר עסקינג ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה איטס טו בעג בעג די אייבישטער פאר וואטעווער יו ניד ואחר כך אפטער דעט קאמס אגען שבח והודאה לשם

דערס טו קאטעגאריס אוו מצוות, אין די פירסט קאטעגארי דער איז א סוב קאטעגארי, דערס טו וואט איז איט? מצוות שבמעשה, צו אן עשיה כפשוטה בפועל ממש, אין מעשה דער איז טו טינגס, דער איז נאמבער וואן עשיה כפשוטה בפועל ממש, ווי לבישת ציצית,

יו האב טו טעל די סטארי שטייט והגדת לבנך ביום ההוא די מצווה איז אין סעיאינג דעטס די מצווה אוו פסח בנאכט אולסו די מגילה וואטס די מצווה אוו מגילה טו ריד מה שאין כן תפילין תפילין און ציצית איז יו האב טו ממש אקשן איטס נאט אנלי דיבור סא ווי העוו וואן וואן קאטעגארי אוו מצוות איז מעשה נאו ווי קאם טו די סעקאנד וואן דאס עיקר קיום המצוה שבזה איז פעולת הדיבור והקריאה דיס איז די סעקאנד פארט אין די מעשה. נאו קאמס די מצוות של חובת הלבבות. דען קאמס די מצוות דעט העז טו דו וויט די הארט, וואט איז איט? אהבת השם, און יראת השם וכו'. וואס ענינם איז די כוונה ורגש האדם ומחשבתו וליבו. איטס נאטינג טו דו וויט די איידיע אוו סעיאינג אר דואינג, העז טו דו וויט מחשבה און רגש, וויט מוחין און רגש די פיל ביאינג העווינג פיר פרום די אייבישטער און לאווינג די אייבישטער. נאו די קוועסטשן איז ווער איז תפילה גאוינג אין אין וויטש קאטעגארי איז תפילה איז תפילה גאוינג אין לכאורה איף יו לוק פירסט גלענס וואט ווי לערן טיל נאו גאוז אין אין דיבור תפילה יו העוו טו דאווען דער רבי איז גאנא אינעוועט היר סאמטינג ווערי געשמאק און אינטרעסינג איטס בעיסט אן אן עז ווי סי לעיטער אן חיים בריסקער ווי סי דער רבי איז גאנא אינעוועט דעט תפילה העז באוט קאמפאנענטס ווערי געשמאק מצות התפילה איז מיוחד איטס איטס דיפרענט דען אלל די אדער וואנס, איז מיוחד בזה אז אף על פי אז תפילה מוז זיין בדיבור דווקא, יו קענט בי יוצא ווען יו אפן א סידור ענד יו לוק עט די ווארדס, הודו להשם קראו בשמו ענד יו דאנט סעי, יור נאט יוצא וויט דאווענינג, דעטס בדיבור. איז אבער די מעשה המצוה פון תפילה שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום, דער תוכן פון מתחנן איז עבודה ורגש בלב האדם, נישט עשיה אדער דיבור. דאווענינג מאסט בי סעינג, וואטס די מעין טינג אין דאווענינג? די איידיע אויף מתחנן ומתפלל, דעט יו ניד די כוונה שבראש און די רגש אויף די הארץ, דעטס וואט יו ניד אין דאווענינג, און אף על פי אז בכמה מצוות איז דער דין אז די מצוה איז די, אבער די דאווענינג אינאוועיטעד די תפילה מאסט העוו די ענין אויף

אבער נישט א חלק פון דער מצוה גופא. דער רבי איז גאנע סעי סאמטינג ווערי אינטערעסטינג. דער רבי איז גאנע סעי דערס אין עווערי מצוה דערס טו פארטס. דערס די חפצה אויף די מצוה דעט וואט איים דואינג, און דערס די מחשבה אויף די מצוה וואט איים דואינג. איף איי איף איי דיד א מצוה, איי פוט אן תפילין, און איי דידנט טינק וויי איים פוטינג אן תפילין,

סאו יו וואוד סעי דעט ביי כוונת המצוה איז עטס א כוונת המצוה באט די מצוה יו דיד די חפצה יו דיד דעטס אין אין ווייט דיס איז אל ביי אל אדר מצוות תפילה איז יוניק תפילה איז דיפרענט דען אל אדר מצוות ווער דו ווי סי איט ביי תפילה אבער איז די חפצה פון מעשה התפילה די עקשן אויף דאווענינג מתחנן ומתפלל כוונת הלב כלשון הרמבם לאחר זה ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה העס טו בי די ענין אויף בקשה ותחינה, איי דאנט נאו האו טו טרענסלעיט תחינה, וואט איז איט? בקשה איז איז איז עסקינג, תחינה איז בעגינג, אקעי, עסקינג און בעגינג, דעטס וואט איט איז, די רמב ם איז עמפעסייזינג, האו דו יו דאווען, בקשה ותחינה, וואס מפני זה דארף זיין, יו קענט דו איט סתם אזוי, יו קענט קאם טו שול און גאו אין און פוט אן די תפילין און דאווען, נידס א פרעפעס, ניד א הקדמה, שיפנה את לבו, לשון רמב ם, שיפנה את לבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה, דען איטס א דאווענינג, און דערנאך בשעת התפילה, העס טו בי ביי אים די בקשה ותחינה, עסקינג ענד בעגינג די אייבישטער, און בלא זה, איז נישט נאר אז דער גברא איז נישט יוצא ידי חובת המצוה, איף הי דידנט דו איט, נאר עס איז נישטא קיין חפצא בכלל, דער דיבור איז נישט קיין תפילה, איטס נאט א דאווענינג.

ענין הנל שבתפילה ווי דזשאסט עסטאבלישט אין תפילה אז דווקא די ידיעה וכוונה מאכט די חפצה פון מצוות התפילה וויטאוט דעט דער איז נאו חפצה און אן דעם הייסט עס נישט קיין חפצה פון תפילה אינגאנצן איז בגלוי אין ספירת העומר וויר גאנע פיינד איט אין ספירת העומר ווער דו ווי סי אין ספירת העומר דער אלטער רבי פסקנט דער אלטער רבי סעס אין שולחן ערוך מותר לספור בכל לשון שמבין אבל אם אינו מבין הלשון שספר בו אפילו ספר בלשון הקודש אם אינו מבין לא יצא דכיון שאינו יודע המניין ווען יו קאונט ספירה ווען יו קאונט ספירת העומר יו האב טו נאו וויטש דעי איט איז איף יו דאנט נאו וויטש דעי איט איז יו דידנט דו ספירה אז די אלטער רבי פינישינג די סענטענס אנדערליינד די רבי אנדערליינד איט אין זו ספירה כלל לייק יו דידנט סעי נאטינג סא איי סי די קאמפעריסאן ביטווין ספירה און דאווענינג איף יו דיד ספירת העומר סאמבאדי ספיקס אנלי אינגליש הי דאזנט אנדערסטענד א ווארד אידיש און הי סעד היום שמונה היום תשעה ועשרים יום הי דאזנט נאו וואט הי וואס סעינג לייק איט דידנט סעי נאטינג. אין זו ספירה כלל. ביוטיפול, א קאמפעריסאן א ביוטיפולי נפלא ספירת העומר ענד דאווענינג. דאס הייסט, די רבי איז גאנא ברענגען דעט איווען מאר קלירער, אז דער ענין פון מצוות הספירה איז נישט די פעולה פון ספירת הימים בדיבור. דיס איז נאט דיס איז נאט די ריעל טינג, אלדאו ספירה מוז זיין בדיבור. סעים איז ביי דאווענינג, יו קענט לוק אין די סידור און לוק ברוך אתה ה' אלקינו און נאט סעינג איט, יו מאסט סעי איט, וואטס די עיקר עניין? כוונה. איף הי דאזנט נאו וואט הי'ז סעינג, איטס נאט ווארד. און בלי די ידיעה, נאר די ידיעת האדם איז נוגע, די רבי אנדערליינט ידיעת האדם, און בלי די ידיעת מחשבת וכוונת האדם איז ער נישט נאר נישט יוצא ידי חובת הספירה, נאט אונלי הי'ז נאט יוצא ס'איז בכלל נישטא קיין חפצא פון ספירה, לייק יו דידנט סעי נאטינג. אין זו ספירה כלל עז די אלטע רבי סעס. נאו ווי סי די קאנעקשאן ביטווין תפילה און ספירה, אנבעליוועבל. סאו, ווערי אינטערעסטינג אבזערוועישאן, ווערי אינטערעסטינג כלל, דעט דער איז ספירה ענד תפילה אר ווערי יוניק, דיפרענט דען אלל אדער טינגס. עני אדער מצוה דעט יו דיד, יו פוט אן תפילין, יו דידנט טינק, די חפצא יו דיד. ווען איט קאמס טו ספירת העומר און דאווענינג, איטס לייק נאטינג, נאו חפצא, אויס, דאן. וויבאלד אז די מציאות פון תפילה ווערט געשאפן על ידי כוונת עבודת האדם, יא, אלזא וואטס די דאווענינג, וואט מינס דאווענינג, מיין עבודה, עז ווי סעד, דער רמב"ם סעס דעם לשון, ועבדתם את השם אלוקיכם, די גמרא עסקט איזו עבודה שבלב וואט קען יו סערוו די אייבישטער וויט די הארט, זו תפילה. איז לכאורה איז מובן אז לכל לראש איז דער שינוי וועלכע ווערט אין דעם גברא על ידי תפילה והקדמות לזה און אויך אין דעם איז א נקודה משותפת פון תפילה און ספירת העומר נישט נאר אין חפצא פון דער מצוה די רבי איז גאנע קאם אין נאו און סעי בסדר דער איז א דיפרענס ביטווין איט מייקס א טשעינדזש דאווענינג און ספירה מייקס א טשעינדזש אין די חפצא און אין די גברא וואי קאז איף דאווענינג איז די מעין איידיע מיין דאווענינג דעט איי העוו טו דאווען מיט כוונה

וואט דו יו וואנט וואט דו יו ניד איז איז יו נאו שיווערינג הי'ז ליסענינג טו הים עווערי ווארד הי סטענדס פאר דעם אויבערשטן ויראה עצמו לשון אוו די רמב"ם כאילו עומד לפני השכינה העז טו אימעדזשין ענד פיל לייק הי'ז סטענדינג אין פראנט אוו די שכינה וואס דעמאלט וואס דעמאלט איז ער מתחנן און מתפלל ער ווערט א מציאות פון א מתפלל ווען קוד יו בי א מתפלל ווען קוד יו בי בעגינג ווען יו סטעי אין א אין א סטעידזש אוו ביטול אין פראנט אוו די אייבישטער בשעת אן אדם איז מפנה את לבו מכל המחשבות וכו' א פערסאן איז קלינינג אפ היז ברעין הי העז נאו דאגות נאו הי קעים טו שול טו דאווען און איז מתחנן און מתפלל פאר דעם אויבערשטן ווערט ער מיט דעם גופא נשתנה he becomes a different person ונתעלה ממצבו הקודם ער שטייט אין א מעמד ומצב שונה לגמרי עס ווערט א שינוי וחידוש אין גברא וואט העפענס מיט אים איז בטל א די גברא איז בטל צו דעם אייבערשטן און איז בעגינג דעם אייבערשטער ביקאז הי נאוז דער אייבערשטער קוד העלפ אים אין עווריטינג סאו ווי סי איטס א שינוי נאט אנלי אין די חפצא א שינוי אין די גברא ווער דו ווי פיינד איט אין ספירת העומר סאו אין דאווענינג ווי נאו דער רבי איז גאנע סעי ווער איז איט אין ספירה און אויך דערין איז מודגש בספירת העומר וואס דער איד זאגט בפשטות בתפילתו נאך דער ספירה פון יעדער נאכט

ספירת העומר ווי העוו אלרעדי אין די חפצא און ווי העוו אין די גברא אלסא אות ה' אין אות ה' דער רבי איז גאנע עקספליין אנאדער קשר אנאדער פאראלל ביטווין תפילה און ספירת העומר שייכות הנ"ל איז אלסא מצד דער פעולה און עבודה פונעם אדם בתפילה ובספירת העומר יא העז טו דו מיט מיי אקשן אין ספירה אין אין אין דאווענינג ס'איז דא נאך סא נאך איין דער רבי איז גאנע ברענגען אנאדער אנאדער

און דערמיט האט זיך אפגעטאן אויך דער גמר המצוה מצד האדם, איי פוט אן תפילין, איי טוק איט אףף, איים יוצא, תפילה איז קאמפליטלי דיפרענט, אנדערש איז מצוות התפילה, און איים גאנע סעי איט וואט דער רבי איז גאנע סעי איט, דען ווי לערן איט אינסייד ווי גאנע געט איט בעטער, דער רבי זאגט אז אין תפילה איז א דיפרענט טינג, וואט איז די מעין טינג אוו תפילה ווי סעד, כוונה און מחשבה, וואט העפענס ווען יו פיניש דאווענינג און דער אייבישטער דידנט ענסער יו, חס ושלום מתפלל אן סאמבאדי דער חולה, און איט דידנט געט בעטער עפטער דאווענינג, דיד יו יוצא מיט דאווענינג אר נאט?

אז דער אויבערשטער זאל ממלא זיין בקשתו, דעטס די האול איידיע אוו דאווענינג, דאס איז נישט א צווייטע זאך לבד התפילה, איטס נאט א סעקענדערי טינג עז כוונה ביי תפילין, נאר דאס איז דער תוכן כל מעשה התפילה, עז ווי סעד ביפאר, איף יו דידנט האוו דיס כוונה, יו דידנט סעי נאטינג, איטס נאט געדאווענט, בעטן דעם אויבערשטן זאל עס זאל זיין מילוי הבקשה, יו עסק די אויבערשטער טו פולפיל סאמטינג, סא לכאורה וואט העפענס איף איטס נאט פולפילד אבער צוזאמען דערמיט איז דער קיום המצוה פון תפילה נישט פארבונדן כלל מיט מילוי בקשתו בפועל איטס נאטינג טו דו איף דער אייבישטער איז גאנע ענסער יו אר נאט יו דיד יור מצוה יו פינישט מיט די תחנונים ותפילת האדם איז ער מקיים די מצות התפילה בשלימותה אידער יו וואר ענסערד אר יו דידנט אר יו ווערנט ענסערד יו אר פינישט מיט יור מצוה ווער דו ווי סי איט אין ספירת העומר על דרך זה איז בנוגע לספירת העומר אגען אנאדער טינג דעט דעי קאמפערד ספירת העומר וויט דאווענינג ספירת העומר איז א מצוה וואס איז א הכנה והכשרה צו חג השבועות, צו מתן תורה כנ"ל סעיף א'. דער רבי איז גאנע גאו אין די אין די ברעקעטס ווערי געשמאק, בפרט אויף די ביאור הזוהר, ווי ער האט א דיפער אנדערסטענדינג וואט דאז איט מין הכנה און הכשרה טו שבועות, אז די ספירה פון די ז' שבועות איז על דרך ספירת ז' נקיים, דער זוהר סעז, וואט דאז איט מין? אז דורכדעם זענען אידן זיך מטהר בכדי להיכנס לחופה במתן תורה בחג השבועות, סעים טינג עז ווי עס בעולם הזה, דער שבעה נקיים בעפאר ווי גאו טו די חופה ווי גאוינג טו די חופה אין שבועות וויט דער אייבישטער חתן און כלה וואט דו ווי ניד סעווען וויקס שבעה נקיים סאו ווי סי וואט איז די שבעה שבועות הכנה והכשרה צו מתן תורה ויחד עם זה ווערט ספירה אן ענין און מצוה ברכה והמשכה בפני עצמו אז די השתוקקות והכנה והכשרה גופא איז אן ענין פאר זיך און אן ענין הכי עיקרי די הכנה דאט איי דיד טונייט איי רעד טוואנטי ניין די ספירה

קאמינג בעק טו די איידיע וויי די אלטע רבי טשעינדזשד אין די סידור די ענד איז פינישינג אפ וויט ספירת העומר נאט וויט שמיני עצרת און שמחת תורה עז די אריזל פינישינג אין די סידור און איז גאנע גאו אינטו די בעגינינג אוו די סידור אלסא דער איז אלסא א דיפרענס דער פון די אלטע רבי ענד די אריזל אות ו' על פי זה יש לבאר דעם חילוק צווישן דעם סידור אריזל און דעם סידור פון אלטן רבי כאטש אז דער סידור פון אלטן רבי איז מדויק און מכוון לפי נוסח האריזל, סטיל הי דידנט פוט אין די ענד עז די אריזל, וואס דאס איז מודגש גלייך ביי די התחלות פון די סידורים, גאנע סי אין די בעגינינג אוו די סידור, ווי גאנע העוו די פרוף, איטס אין די בעגינינג אוו די סידור און די ענד אוו די סידור, איט טשעינדזשד, קאז איטס באוט אוו דעם העוו די סעים איידיע. סידור האריזל הויבט זיך אן מיט כללות תיקון ועליית העולמות, דעטס האו די אריזל סטארט די סידור, די דזשענערל, עלעוועיטינג עולמות, א איד דורך היז עבודה איז עלעוועיטינג די עולמות, מוסיף אור אין די עולמות, דער סידור פון אלטן רעבען פאנגט זיך אן, א קאמפליטלי דיפרענט טינג, לשון אוו די אלטע רעבע אין סידור די בעגינינג, מודעת זאת, מעלת קימת חצות לילה, איטס נאון, די אדווענטעדזש און סופעריאריטי אוו געטינג אפ אין חצות, על כן יתאמץ, הי שוד, ווארק הארד, לקום בחצות באיזה לילה שיוכל, טשוז א נייט דעט יו קען דו איט וואנס א וויק, וואנס א מאנט, שיוכל, שיוכל, ולהיות מכלל עבדי השם כו'. די הסברה בזה, די רבי איז גויאינג עקספלעין וואטס די דיפרענס וויי סטארטינג דיפרענט ענד פינישינג דיפרענט. לויט פנימיות העניינים ווערט ארויסגעבראכט אין סידור האריזל,

מעין טינג עלעוועיטינג די ווארלד, וואט העפענס ווען יו עלעוועיט די ווארלד, ווען יו עלעוועיט די ווארלד דען קאמס דאון די ברכות אין רוחניות ענד אין גשמיות, דיס איז די ריזאלט, דעריבער קומט ספירת העומר וואס איז מדגיש עבודת אדם נישט בסוף הסידור, ווי דזשאסט עסטאבלישד וואט איז ספירת העומר, די סעים עז דאווענינג, איטס אווער עבודה דעט ווי געטינג פיוריפייד אין עווריטינג, זה החותם ותכלית, דער אריזל קוד נאט דא איט, נאר הי ברינגס איט פריער, וואט קאמס עפטער דעט? לאחר זה קומען תפילות וכוונות פון שלש רגלים, ראש השנה, יום הכיפור, ביז שמיני עצרת ושמחת תורה, וואס ענינם איז די שלימות אין די המשכות ווי זיי ווערן נמשך למטה. הי סטארטס די סידור די אריזל וויט עליית העולמות, און איז פינישינג וויט ברינגינג דאון די אורות למטה. די אלטע רבי גאוס קאמפליטלי אין א דיפרענט וועי. און נאו איטס אנדערסטוד וויי די אלטע רבי דיד איט. אין סידור פון אלטן רבין איז דיפרענט וועלכער איז געשריבן דווקא באופן השווה לכל נפש נאט פאר קאבאליסטן און נאט פאר ספעשל פיפל יחידי סגולה די סודות און כוונות זיינען נישט בגלוי כנל דער נוסח איז באט די כוונה איז נישט בגלוי הי דידנט רייט איט דאון איז דער סדר אויסגעשטעלט באופן אז אין דעם ענין התפילה איז מודגש די עבודה פונעם אדם, בעפאר וואס די עבודה איז עלעוועיטינג די ווארלדס, דעם אלטן רבי'ס סידור איז מודגש די עבודה אוו די פערסאן, כנזכר לעיל בארוכה, אז סיי די חפצא פון תפילה, סיי די עליית האדם גברא, איז אן ענין פון עבודת האדם, דאס איז וואס דער אלטער רבי איז אינאוועיטינג היר, ומהאי טעמא איז ער מקדים און מגדיר גלייך ביי התחלה די מעלה פון קימה בחצות, וואס דורכדעם איז מען אין כלל, דער אלטער רבי פינישט אפ דער, איף יו רימעמבער וואט יו זשאסט לערנט, איט סעז, יתאמץ לקום בחצות באיזה לילה שיוכל, ולהיות בכלל עבדי השם, אלטער רבי'ס עמפעסיס איז אן אור עבודה, עבודת האדם, עלעוועיטינג אוו די אדם, דעטס וויי איטס ביגינינג וויט עבדי השם, און דעריבער איז אויך דאס סיום פון זיין סידור נישט מיט די תפילות וואס זענען פארבונדן מיט קדושת החג, נאר מיט ספירת העומר הכנה צו די חג, וואס איז כל כולו פעולת ועבודת האדם אין די אלע עניינים הללו.

ווי דאווענט און אפטער דעט ווי סעד א ברכה ווי סעד ספירת העומר איטש וואן סעד איט מעיבי איטס נאט סאו פאוערפול טו דא סאמטינג לייק דעט איז ספירת העומר מדגיש ספירת עומר איז קאמינג טעלינג אס נאו אז אין דעם זעט מען די פעולת העבודה מער ווי אין אן אנדער עבודה ווער דו ווי גאנע סי איט ווען סי די דיפרענס ביטווין יונטף און שבת און די עבודה אוו ספירת העומר קביעת יונטף בכלל איז תלוי אין בני ישראל די גמרא סעז אין ברכות דקדשינהו לזמנייהו יום טוב איז נאט אנלעס בית דין טודעי ווי העוו די קאלענדער סאו ווי נאו עקזעקטלי ווען יום טוב איז גאנע בי טיים אוו די בית המקדש וואס על פי הראיה סאו יום טוב וואס עסטאבלישט אקארדינג טו די חכמים טו די די אידן אר מקדש די יום טוב אבער מיט בית דין דווקא, דער איז א רול, העס טו בי בית דין, איי קוד נאט דו איט מיי סעלף, נאט נאבאדי קוד דו איט, מיטן קידוש החודש של בית דין, א כלל, נאט א יחיד, בית דין אין די נעים אוו כלל ישראל, און די תפילות פון די אידן במשך הרגלים, זענען א תוצאה, א תוצאה אוו דיס בית דין, און דיי ברענגינג א הוספה אין קדושת היום טוב.

ספירת העומר זעט מען א קאמפליטלי דיפרענט טינג, אז דורך די ספירה פון יעדן יחיד בפני עצמו, הדגשה ביקאז נאט ביי בית דין לייק ביי א יום טוב, נישט דורך בית דין, ווערט אויפגעטון דער חג השבועות, וואט יו מענשענד ביפאר, דורך די ספירה אוו איטש ענד עוורי וואן אוו אס ווי קאמינג טו די שבועות, ער איז נישט תלוי בקביעות דראש חודש, וואס האט ניט צו טון מיט ראש חודש, ווארום עצרת פעמים חמישה, פעמים שישה, פעמים שבעה.

נאט איווען דען, ביקאויז עפטער קאנטינג פארטי ניין דעיס, ווי נאו דעט די פיפטיעט דעי איז שבועות, סאו די חכמים סטענס איז ווערי אינטערעסטינג, ביקאויז וויוו בין מתקן דעט שבועות איז אלסא א סעקאנד דעי יום טוב, איטס אין סאם עספעקטס אין הלכה איטס מאטש הארדער ענד מאר סטריקטער דעהן א רעגולער יום טוב שני, ביקאויז ביקאויז ביקאויז אוו דעט. אז חג השבועות איז הארבער ווי אנדערע ימים טובים, ווייל ער קומט נישט מצד הספק, דערס נאו ספק, ווי אנדערע ימים טובים, און ער האט אין זיך א כוח של ודאי. אות ח', און דאס איז מדגיש די כללות מעלת עבודת האדם בתפילה, נאו ווי גאנע ברינג אאוט די אדווענטעדזש אוו וואט א איד קוד העוו אן עפעקט וויט דאווענינג. דער ענין פון תפילה איז נישט נאר צו ממשיך זיין למטה אין וועלט, דאס וואס איז שוין פאראן למעלה אין איר שורש ומקור. דער רבי איז סעינג היר סאמטינג ווי אלוועיס לערן אין חסידות, די דיפרענס ביטווין א ברכה און תפילה. א ברכה איז סאמבאדי גאוס טו א רבי, גאוס טו א גדול און איז עסקינג פאר א ברכה, הי וואס סופאוזד טו געט סאמטינג, דער וואס א סטאפעדזש, סאמטינג סטאפט איט. וואי דיד איט סטאפ? קאוד בי א לאט אוו ריזענס. הי קאמס טו די רבי, טעיקס אף דיס בלאקעדזש און די ברכה קאמס דאון. וואט דאז איט מין? די ברכה וואס דער?

עושים רצונו של מקום. וואט דאז איט מין? ווען יו סעי איט ליטערלי, וואט דאז איט מין? פולפילינג, דואינג די רצון אוו די אייבישטער. יו נאו וואט די אלטער רבי קאלס איט? כפירוש עושים. עושים רצונו, דעי מעקינג א רצון ביי די אייבישטער. עושים ממשיכין רצון חדש. כביכול, מען מעק א רצון חדש, עז איט סעז אין פיפטי סיקס, כידוע החילוק בין ברכה לתפילה, עז ווי דזשאסט מענשענד. וואס איז נישטא אין שורש ומקור, איט וואזענט איווען אין שורש ומקור, נאט איט וואס דער ענד איט וואס סטאפט. און דאס קומט אראפ אין וועלט און איז משנה נבראים מכמו שהם, לוק וואט איטס דואינג, יו נאו וואט דאווענינג איז דואינג, איטס טשעינדזשינג די פערסאן, ווער דו ווי סי איט, שיתרפא החולה, וירד הגשם מן השמים לארץ, ויולידה ויצמיחה. מה שאין כן בתורה ומצוות בכלל, איז נישטא קיין שינוי אין קלף התפילין, על ידי הנחתם בראש כמבואר אין תניא עז עקספליינד אין תניא ווי דיס די פוט אן תפילין די פארטשמענט איט סטעיס די סעים טינג ווי דאנט סי עניטינג ספעשל אין איט מה שאין כן ווען איט קאמס טו דאווענינג יו סי דעט דערס אן עפעקט איטס א יהי רצון א ניו רצון אינגאנצן אות ט' אין אות ט' דער רבי איז גאנע גאו טו פנימיות עז מענשענד איטס גאנע בי בניגלה און בפנימיות איז בפנימיות אקארדינג טו די אלטער רבי וויל סי מאר די קאנעקשן ביטווין די ביגינינג אוו די סידור ענד די ענד אוו די סידור ענד נאט אקארדינג טו די אריזל ווי די פנימיות פון תפילה ווערט נתבאר דורכן אלטן רעבן גופא, וועט נאך בעסער פארשטאנדיג ווערן, ווי גאנע געט בעטער אנדערסטוד, די שייכות צווישן תפילה און ספירת העומר, ובהתאם להנל אין אין וואטס בהתאם אין ליין וואט ווי עסטאבלישט ביפאר די איידיע אוו תפילה און ספירה דער אלטער רבי איז מבאר אין ליקוטי תורה אז תפילה ווערט נישט אריינגערעכנט אין די מנין פון תריג מצוות תפילה איז נאט אינקלודעט אין די תריג מצוות, ווייל תפילה איז די כוונה פון כל התורה ומצוה, געוואלדיגע ווארט, איי לוקט אפ אין ליקוטי תורה, עס געוואלדיג, והיא העמוד המקיים כל התריג מצוות דוגמת חוט השדרה, ווי אבער חוט השדרה איז נאט טאלקינג אבאוט די ספיין איטסעלף, ביי די וועי די ספיין איז עיטין ווערטעברעיס, עס פאראלעל טו די עיטין ברכות פון שמונה עשרה, באט היז טאלקינג היער אבאוט די חוט, די קארד, דעט איטס אין די שדרה, איטס נאט קאונטעד אין די אין די רמח אין די שסה, וויי איז איט?

אבאוו ענד איט גיווס כח טו אל די מצוות דעט שוד בי לייק תפילה וויט כוונה אנבעליוועבל. דער עיקר ענין התפילה, וואטס די מעין טינג אוו תפילה, איז אז אור אין סוף ברוך הוא וואס איז העכער פון השתלשלות עז ווי דאווען אליו ולא למידותיו, ס'זאל נמשך ווערן למטה, אין סדר השתלשלות, דעטס די איידיע אוו דאווענינג, איט שוט קאם דאון למטה, און און און די יוד חס ברכות פון שמונה עשרה זיי זענען די כלים דיס איז די וועסלס דעט ברינגס דאון די ברכות צו דער המשכה למטה עז ווי סעי אין דאווענינג זיין רופא חולים מברך השנים יש לומר נאו דער רבי איז גאנע סיי אקארדינג צו די אלטע רביס עקספלעינינג וואט מינס דאווענען ווי גאנע ווי סי די קאמפעריסאן מיט ספירת עומר אנבעליוועבל יש לומר אז דער ענין איז מודגש במיוחד ביי ספירת עומר ווער דו ווי סי איט אין ספירת עומר אלסא ווי יעדער יחיד זאגט אין דעם רבונו של עולם גלייך נאך ספירת עומר מיין טינג אוו דאווענינג איז צו ברענגען דאון למטה פון עצמות אור אין סוף ווי דאווענינג טו עצמות נאט טו מידות דער רבי סעז אין ספירה ווי סי די סעים טינג ועל ידי זה יושפע שפע רב ווער? כל העולמות. דוגמת כללות המשכת אור אין סוף, אין אלע עולמות דורך תפילה, די סעים טינג איז ביי דאווענינג. און אויך, נאט אנלי ענאף, דעט אין די עולמות, וואס ספירת העומר איז אן עדישן. און אויך בו' המוסיף, ולתקן את נפשותינו, נאט אנלי די ווארלד, באט אלסא אס. און ווי עדינג אן דיטעילס, נשמות נפשותינו, רוחותינו, ונשמותינו, מכל סיג ופגם. די המשכה כללית that we say the שפע רב that נמשך אין פרטים קאמס דאון אין דיטעילס it's not only שפע רב it's penetrating into the details in keli what does it do the shamesh and vroin על דרך ווי גערעדט פריער בענין התפילה וואט אלטער רבי סעז און דורך דעם וואס מ'איז זיך עוסק דער רבי איז מסיים דורך דעם וואס מ'איז זיך עוסק אין הלכות ספירת העומר און מ'רעדט בענינה ווי לערנינג און טאקינג אבאוט ספירת העומר און דורך קיום מצות ספירת העומר בשלימות האפשרית